לזכות ר' סיני יוסף הלוי בן שרה זיסל שיחיה וויינבוים ליום ההולדת שלו כ ד אדר. משיחת מוצאי שבת פרשת ויקל פקודי תשל ט.
און מען האט דערויף קומט צו דער ענין וואס טוט אויף דער פרשת החדש וואס אטא דעמאלט האט מען אנגעהויבן מקריב זיין דעם קרבן תמיד אין אן אופן פון חדש, ווי מען טייטשט אויכעט אפ פון דעם זעלבן פסוק פון החדש הזה לכם, ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה, אז ס'דארף זיין חדש והבא, אז פון ראש חדש ניסן אן וואס מיר זענען מברך אין דעם שבת שלפניו, אין שבת מברכים חדש ניסן, איז אטא דעמאלט אף על פי וואס די שנה געווען א שנה בשלימותה. ווארום כל ישראל איז דאך בחזקת כשרות, און יעדער פון זיי ווערט אנגערופן ועמך כולם צדיקים, האט מען דאך זיכער מקריב געווען כל, געטאן כולהו ענינים, און מקריב געווען כל הקרבנות, על אחת כמה וכמה דעם קרבן תמיד אין אן אופן פון תמידות ונצחיות, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט דעם ענין השלימות, שלימות בזמן, שלימות בכל הענינים ובכל הפרטים, איז דאך וויבאלד אז דאס איז דאך פארבונדן מיט עבודת אלוקינו, וואס דער אייבערשטער איז דאך אין סוף, איז ווי גוט ס'איז געווען עבודתו בעבר, גיט מען אים כוחות אז זאל זיין נאך מעלין בקודש נאך מערער, ביז אין אן אופן פון אן עליה מיט א הליכה און הליכה אמיתית מיט אלע ביאורים ופרטים שבדבר, און דאס הייבט זיך אן אין אן אופן חדש לגמרי לגבי כללות כל הנהגתו במשך כל השנה שעברה, פון ראש חודש ניסן העבר ביז ראש חודש ניסן פון דעם איצטיקן, פון דער וואך זאל זיך אנהייבן אן עבודה אין אן אופן חדש לגמרי, וואס יעדער ענין דארף דארף זיך אנהייבן פון תורה, ווארום ישראל צדיקים דומים לבוראם, וואס דאס גייט דאך אויף יעדער אידן, וואס עמך כולם צדיקים, און הקדוש ברוך הוא בשעת ער טוט עפעס א ענין, איז אסתכל באורייתא וברא עלמא, און מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, דאס וואס ער איז דובר און דאס וואס ער איז מקיים חוקים ומשפטים, איז שפיגלט זיך דאס דערנאך אפ און ס'ווערט נמשך אין ליעקב ולישראל, אזוי איז אויכעט ביי אידן איידער מ'הייבט אן די עבודה חדשה, דארפן זיך דעם ענין זיין אין דארף זיך זיין אין דעם ענין דאסתכל באורייתא איז דאס איז וואס אין שבת שלפני זה אדער ווי אין א קביעות פון אנדערע שנים בשעת ס'קומט אויס ראש חדש ניסן עצמו איז אט א דעמאלט לערנט מען דעם ענין בתורה וועגן החדש הזה לכם. ראש חדשים הראשון הוא לכם לחדשי השנה, מען לערנט דאס צוזאמען מיט תורה שבעל פה וואס התורה בפירושא ניתנה, ווי דער רמב ם הייבט דערמיט אן בהקדמה לספרו הכללי, משנה תורה און יד החזקה, התורה והמצוה, תורה בפירושא ניתנה, לערנט ער אין דערויף אז דאס חדש והבא קרבן,

באופן חדש, און מען גיט אים אויפדרויף די כוחות ער זאל דאס קענען דורכפירן, ווי כל ענייני עבודת השם בשמחה ובטוב לבב, און דורכפירן דאס אין אן אופן פון אן עניינים המבלבלים וואס דאס איז דאך דער חודש ניסן, אויכעט דער ענין וואס ער ווערט אנגערופן חודש הגאולה, ווי ער זאגט אויף דאס אין מדרש רבה אויכעט אויף דעם פסוק אז קבע חודש של גאולה וואס דאס איז דער חודש ניסן ביז וואנעט אז ס'ווערט ניסן מיט צוויי נון'ען וואס ווי די גמרא זאגט אין ברכות אז אויף צו צוויי נון'ען איז ניסים נעשו לו און נאך מערער ניסי ניסים נעשו לו אז מ'הייבט אים אויף למעלה מכל המדידות והגבלות

אין אן אופן כביכול אין אן אופן מחודש, און דאס ברענגט אראפ דעם ראש חודש פון חודש הגאולה, וואס דאס איז דאך דער עיקר העבודה סיי למטה און סיי למעלה, מען זאל נגאל ווערן מכל ענינים בלתי רצויים, און אוועקגעשטעלט ווערן אין א מעמד ומצב פון חירות האמיתית בכל הפרטים, בקרוב ממש ובעגלא דידן און אין אן אופן אז צו ראש חודש ניסן זאל שוין זיין ביאת משיח צדקנו, פארדעם על אחת כמה וכמה בנוגע צו ראש חודש ניסן אליין איז זיין דער אמת'ער ראש חודש

און דערנאך איז די ברכה על זה און קידוש און די קידוש וחידוש בזה און נאכן שבת מברכין שלפני זה און דערנאך איז די לבנה עתידים צוזאמען מיט עתידים להתחדש כמותה האלט אין איין וואקסן און ווערן אלץ מער ליכטיגער אין אן אופן הנראה ונגלה לעיני בשר ביז מ'קומט צו קיימא סיהרא באשלמותא אויכעט

וואס בימי צאתך מארץ מצרים איז זיכער געווען די התחלה פריער און דערנאך איז דאס געווען חיפזון ביי די גאולה ביי חיפזון בלילה און חיפזון ביום און מ'איז געגאנגען און און די אלע עניינים איז געווען מיט די חירות האמיתית נאך פאר דערויף וואס בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים איז כן תהיה לנו בעגלא דידן בהרה במהרה בימינו ממש מחדש זיין די עבודת האדם לקונו און מתוך שמחה וטוב לבב אלס א הכנה נאך פאר ראש חודש ניסן וואס דעמאלט הייבט מען זיך אן איינמאנען די מחצית השקל און מען גיבט עס אפ בפועל נאך פאר ראש חודש ניסן און אין ראש חודש ניסן קומט אראפ דער בפועל און נאך אין א בפועל פון הקרבת הקרבן כפשוטו פון הקרבת הקרבן ברוחניות וואס דאס איז דאך בשלימותה אויכעט איצטער און זאל זיין ימים של שמחה ווארום מען געפינט זיך דאך אין א חודש אשר נהפך להם ביז אין א שמחה גדולה ביותר, ומתוך שמחה וטוב לבב איז דער מסמך גאולה לגאולה, גאולת פורים לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו ובמהרה בימינו ממש.